מלכים א', פרק ז'. אין דעם פרק לערנען אונז, נאכדעם וואס אונז האבן געלערנט אין די פריערדיגע פרק די בית המקדש וואס ער האט געמאכט, די סדר ווי עס האט אויסגעזען, אסאך זאכן וואס מען האט געמאכט שלמה, און מען וועט זען אויך נאכדעם איז געווען נאך א צוהעלפער חירם, נישט די זעלבע חירם מלך צור וואס האט געשיקט די אלע עצים און העלפער פאר די בית המקדש, נאר זעט אויס א צווייטע חירם, די זעלבע נאמען, אויך פון צור. און שלמה האט געבויט נאך אסאך זאכן חוץ פון די בית המקדש חלקים חלק פון די זאכן זענען בעצם כלים ארום און ארום די בית המקדש אדער כלים וואס מען דארף פאר די בית המקדש אנדערע חלק זענען סתם כלים אנדערע בנינים וואס ער האט געבויט איז איך וועל גיין אויפן סדר פון די פרק אבער עס מ'דארף פארשטיין פארוואס עס שטייט די אלע זאכן און וואס איז די סדר נאך א זאך ער האט געבויט איז זיין אייגענע הויז ס'הייסט א פאלאץ פאר די קעניג שטייט ער האט געבויט דרײַצן יאר ס'הייסט זיבן יאר האט ער געבויט די בית מקדש חוץ פון דעם נאך דרײַצן יאר אזוי קומט אויס אין מפרשים האט ער געבויט זיין אייגענע פאלאץ די חכמים זאגן מען זעט דא אז ער האט געמאכט מער זריזות האט ער געהאט פאר די בית מקדש פון זיין אייגענע שטוב נאך א זאך וואס ער האט געמאכט איז א הויז ס'הייסט בית יער הלבנון נישט קלאר וואס די בית יער הלבנון רש"י זאגט ס'איז אזא אזא באנגעלאו אזא פלאץ ווי צו גיין אין די וואלד אזוי זיך פון די זומער ס'זאל זיין קיל אנדערע זאגן אז ס'איז געווען א פלאץ שפעטער זעט מען האט אריינגעלייגט דארט געווער עפעס אזא. וועירהאוז פון געווער א ארמארי איך שלא יהיה ס'איז געווען א גרויסע הויז גרעסער ווי בית המקדש הונדרעט אמה לאנג פופציג אמה ברייט דרייסיג אמה הויך דאס איז אסאך גרעסער און דער פסוק רעכנט אויס ווי עס איז געווען געמאכט מיט קאלומס פון העלצער דאס איז געווען געמאכט אינגאנצן פון האלץ זעט אויס נישט קיין שטיינער דא און ס'דא פארשידענע ווערטער דא וואס איז נישט קלאר וואס יעדע ווארט מיינט אבער על כל פנים לויט ווי ס'זעט אויס איז עס געווען געמאכט פון פֿינף און פֿערציק אדער פֿופֿצן אזעלכע קאלומס, ס'איז נישט געווען אזוי, ס'קען אפשר געווען פענסטערס אינצווישן, ס'איז געווען אפן אזוי ס'זאל זיין לופטיג, אדער אפשר געווען א גלאז אויפן פענסטער, כ'ווייס נישט, על כל פנים דאס וואס ער האט געמאכט, אין פראנט פון אים איז געווען אויך א אולם וואס איז געווען פֿופֿציק ביי דרײַסיק, דאס הייסט אזוי ווי די בית מקדש האט געהאט א הויז און א אולם, דאס האט אויך געהאט א הויז און א אולם, אויך האט געמאכט. חוץ דעם האט ער געמאכט א פלאץ וואס הייסט אולם הכסא, דאס זעט אויס לכאורה אין זיין פאלאץ, אדער נעבן זיין פאלאץ, אדער א עקסטערע זאך. דארט ווי עס איז געווען די אולם המשפט האט מען געלערנט די מלך איז שופט די אידן, דארט איז געווען אז די פלאץ ווי ער האט געזעצן אויפן שטול און דן געווען די עולם, אויך איז געווען געמאכט פון האלץ, אפשר איז געווען פון שטיינער און צוגעדעקט מיט האלץ, על כל פנים, חוץ פון דעם האט ער געמאכט נאך א שטוב ווי ער האט געזעצן חצר האחרת און פון די אולם, אויכעט געווען די זעלבע געמאכט, חוץ דעם נאך א גאנצע בנין האט ער געמאכט פאר בת פרעה, די בת פרעה האט מען געלערנט פריער אז זי קודם האט זי געזעצן אין עיר דוד, נאכנישט געהאט קיין פלאץ, איר געמאכט א עקסטערע פאלאץ נאר פאר איר, די פסוק פירט אויס דאס אלס איז געווען געמאכט פון שטיינער, טייערע שטיינער, פונקטליך ווי עס איז געמאכט, און אזוי האט מען געלערנט צוגעדעקט מיט האלץ, חוץ דעם האט ער געמאכט א גרויסע חצר ארום ווי ארום זיין אייגענע הויז, ארום אפשר די אלע הייזער צוזאמען זענען געווען איין גרויסן חצר, געמאכט דריי ראוס פון גזית פון. העלצער איין ראו פון שטיינער עס הייסט לכאורה אונטער די שטיינער חוץ דעם האט ער געמאכט אין די חצר אויך די חצר פון די בית המקדש אויך געווען געמאכט אזוי און דאס איז די ליסט פון די גרויסע בנינים וואס ער האט געמאכט בעצם יעצט דא שטייט אז שלמה ווי האט ער געמאכט די אלע זאכן האט אפשר פאר די נעקסטע זאכן האט ער דענק איך געדארפט גענומען דעם חירם פון צור געווען א זון פון אן אלמנה געווען פון שבט נפתלי זיין טאטע אבער זיין טאטע איז געווען א איש צורי א אלמנה פון נפתלי האט חתונה געהאט מיט א גוי פון צור כ'ווייס נישט קלאר וואס איז די עברי טייטש און און דער חירם איז געווען א חכם בעיקר צו מאכן מיט נחושת, געמאכט פון נחושת שיינע זאכן, דאס איז א ספעציעלע אומנות, ער האט עס געלערנט פון זיין טאטע, זיין טאטע פון צור איז געווען א חורש נחושת, ער האט עס געלערנט, ער האט געקומען צו שלמה, ער האט געמאכט די אלע זאכן, און גיין יעצט אויסרעכענען די אלע זאכן וואס חירם האט געמאכט פון נחושת. די ערשטע זאך וואס ער האט געמאכט איז צוויי עמודים, צוויי גרויסע עמודים וואס ער האט געמאכט פופצן אמה הויעך, אויף די פופצן אמה איז געווען נאך א זאך פון פינף אמה א כותרת, אזא לכאורה אזא זאך אזוי ווי מ'מאכט א פילער אן טאפ פון די פילער געווען עפעס אזא שטיקל נאך זייער גרויס אלס געמאכט פון נחושת און אויף דעם איז געווען נאך זאכן שבכים און גדילים ס'הייסט אזעלכע טשעינס אדער זאכן וואס זענען גייען אויף די פילער זיבן פון אויף יעדע איינס לכאורה אזעלכע טשעינס אזעלכע שיינע טשעינס און אויף דעם איז געווען אויכעט רימונים נאך שיינע זאכן מעשה שושן. די אלע זאכן האט גענומען צוויי הונדערט רימונים, ראוס פון רימונים, דאס אלע זאכן האט מען געמאכט בעצם אין פראנט פון די היכל, פאר די אולם ההיכל האט מען געלייגט די רעכטע די רעכטע עמוד די לינקע, זיי געבן א נאמען, די ערשטע הייסט יכין, די צווייטע הייסט בועז, די לינקע, ס'איז א אינטערעסאנטע זאך, א עמוד מיט א נאמען, דאס איז געווען איין זאך וואס חירם האט געמאכט, אלץ לכאורה געווען געמאכט פון נחושת, ווי מ'האט געלערנט, אדער צוגעדעקט מיט נחושת, כ'ווייס נישט. צווייטע זאך וואס ער האט געמאכט איז א ים, די פעימאס ים של שלמה, געמאכט חירם האט עס געמאכט, ס'איז געווען צען אמות. גרויס, פינף אמות הויך, ס'הייסט דרייסיג אמה ארום און ארום, ס'איז א סירקל, און ס'האט געהאט אויך אזא דיזיין ארום און ארום, פון אויבן איז געווען אזא אויך אזא פרח וואס ס'שטייט אפ, ס'איז אזא באצירט פון אויבן, און דער ים איז געשטאנען אויף צוועלף בקר, צוועלף איז אויך געמאכט לכאורה פון נחושת, צוועלף קיען אזעלכע, דריי אויף יעדע זייט, און זיי שטעלן ארויס פון אונטן, ס'הייסט מ'קען זיי, מ'האט געזען זייער פנים, זיי שטייען כל אחוריהם ביתה, איז דאס איז געווען א גרויסע א גרויסע ים אזא פול געווען אזוי גרויס אלפיים בת בת איז א מאס צוואנ צוויי טויזנט פון דעם האט אריינגעפיט אין דעם ים של שלמה. א דריטע זאך האט ער געמאכט מכונות מכונות זענען אזוי ווי מיר גייען זעהן שפעטער אזעלכע קערידזשעס אזעלכע אויף דעם גייט מען פירן די כיורות אסאך זאכן פון וואסער ס'איז געווען א פול פון וואסער חוץ דעם איז געווען צען כיורות פון וואסער געמאכט אבער די אלע כיורות זענען געווען אויף צען מכונות יעדע איינע איז געווען פיר אמות גרויס און ברייט און דריי אמות הויעך. ער רעכנט אויס פונקטליך וויאזוי מ'האט עס געמאכט, אויכעט זאכן וואס איז נישט קלאר, אלץ איז געווען באצירט מיט אריות און בקר און כרובים, שיינע זאכן, און יעדע מכונה האט געהאט פיר רעדלעך, פיר רעדלעך פון נחושת, דאס איז אויך געווען געמאכט באריכות מיט הענטלעך פון אויבן, אויף יעדע זאך איז געווען אויכעט די שיינע כרובים. נאכדעם שטייט ער האט געמאכט אויך צען כיור, נחושת, יעדע איינס פילט אן פערציג בת, יא די ים איז צוויי טויזנט, דאס איז אסאך קלענער, פערציג יעדע איינס, און די אלע זענען געגאנגען אויף די מכונות, פינף אויף יעדע זייט, דאס הייסט צען מכונות, פינף אויף יעדע זייט, און די ים איז געווען מער אויף די רעכטע זייט קעגנאיבער די בית המקדש, איז דאס האט חירם אלעס געמאכט, ער האט געמאכט דאס, און די פסוק רעכנט אויס א לאנגע ליסט פון אלעס וואס ער האט געמאכט, ס'איז א סך הכל אלע לאנגע ליסט, די כיור, די כלים, יעים, מזרקות, נאך און די עמודים, די מכונות, די כיורים, און נאך זאכן וואס מ'האט געדארפט אלץ פאר די בית המקדש, אלץ האט חירם געמאכט פון נחושת, פסוק זאגט וואו מ'האט געמאכט די נחושת, פון ככר הירדן, דארט איז געווען זעט אויס א מיין, מ'האט גענומען די נחושת פון דארט, און ס'זאגט א פסוק וויסאך נחושת ס'איז געווען, אזוי פיל מ'האט שוין אויפגעהערט צו ציילן, די מ'האט לא נחקר משקל הנחושת, ס'איז געווען אזוי פיל, איז דאך געווען א קעניג, נישט קיין נוצות, געמאכט דארט א מיין, ארויסגענומען וויפיל נחושת מ'האט געדארפט, און דארט אויך די כלים וואס ער האט געמאכט פאר די בית המקדש די צען, א שולחן צען מנורות שטייט ווייטער פינעף און פינעף אזוי ווי די כיורס פער די זייט נאך דעם פרח נרות אלע כלים פאר די מנורה און די טירן וואס מען געמאכט און וואס מען געמאכט פון גאלד ס'זעט אויס געווען אויך גאלד אויף די טיר מ'לערנט פריער צוגעדעקט און שוין די אלעס איז אויסגעענדיגט און נאך א זאך פארן סוף מ'האט דא געברענגט דער שלמה דוד המלך האט געהאט אוצרות האט עס אוועקגעלייגט פאר די בית המקדש שלמה האט אלץ אריינגעלייגט אין בית המקדש געווען א אוצר סתם עס איז געווען געלט כדי אויסצוהאלטן בית המקדש אדער סתם אזוי אין די אוצר בית המקדש איז עד כאן דער בנין בית המקדש און אלע אנדערע בנינים וואס שלמה האט געמאכט דא.